לזרעך אתן את הארץ הזאת, זאגט דער מדרש אז אברהם אבינו איז געגאנגען אין ארם נהריים און האט געזען דארטן אז די מענטשן עסן און טרינקען און ווילדעווען, האט ער געזאגט לא יהא חלקי בארץ הזאת, איך וויל נישט האבן א חלק אין די לאנד. ווען ער איז געקומען צו סולמה של צור ווען ער איז געקומען צו ארץ ישראל, האט ער געזען אז זיי זענען עסוקים בניכוש ובעידור, זיי נעמען אוועק די דערנער און זיי רייניגן אפ ארום די ביימער און זיי אקערן, האט ער געזאגט הלוואי יהא חלקי בארץ הזאת, האט אים דער אייבישטער געענפערט, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לזרעך אתן את הארץ הזאת, דיינע קינדער וועל איך געבן, איך וועל געבן דיינע קינדער די לאנד. איז פארשטאנדיג פון דעם אז נישט נאר אברהם האט געקראגן די לאנד ווייל ער האט זיי געזען עסוקים ווייל זיי ארבעטן אין ניכוש ועידור, און א גוטע זאך, נאר אויכעט אז עם ישראל גייט קריגן, ווי דער לשון איז לזרעך אתן את הארץ הזאת, אין דעם זכות ווי אברהם האט געזאגט אז איך וויל האבן די לאנד ווייל זיי ארבעטן דארטן. זאגט דער רבי לכאורה איז זייער שווער צו פארשטיין וואס איז די שייכות פון דעם וואס יעצט ווען אברהם זעט זיי ווי זיי ארבעטן האט צו טון מיט דעם אז דער אייבישטער גיט די אידן שפעטער די לאנד וועט דאך זיין נאר פאר די אידן לזרעך אתן את הארץ הזאת וואס איז דער יחס אז אז ווען אברהם איז דארטן ארבעטן זיי דערפאר קריגן ארץ ישראל קריגן די אידן די לאנד און ס'ווערט ארץ ישראל וואס איז דא די גאנצע וואס דא נאך זאגט דער רבי אברהם האט דאך געוואלט זיין צוזאמען מיט זיי איז פארשטאנדיג זיי ארבעטן דערפאר וויל ער זיין אין אזא פלאץ און נישט אין ארם נהריים וואס דארטן עסט מען און מען טרינקט און מען ווילדעוועט אבער וואס האט עס טון צו מיט עם ישראל זיי וועלן דאך זיין דארטן אליין וואס דער אויפטו אין דעם זאגט דער רבי דאס קען מען מסביר זיין די שאלה קען מען מסביר זיין זייער געשמאק וואס שטייט אין פרשת שלח אז ביי די מרגלים שטייט דארטן אז ס'איז דא אלע סארטן לענדער ס'איז דא ארץ מגדלת גיבורים, ארץ מגדלת, ס'איז דא אלע סארטן זאכן, דערפאר א אויב עם ישראל העט קריגן די לאנד וואס אברהם אבינו האט געזען אז דארטן זענען זיי עסוקים אין ניכוש און אין עידור, אין אקערן, איז ממילא איז דאס א לאנד וואס איז מגדל מענטשן וואס ארבעטן דארטן, און זיי העט עס אויף זיי אויכעט האבן א השפעה און ס'העט זיין מיט זיי, עס וועט האבן א השפעה אויף זיי און זיי זאלן עס אויכעט טון, און זיי זאלן נישט זיין אזוי ווי ארם נהריים,

זאגט דער רבי צו פארשטיין די שאלה פארוואס אברהם אבינו האט געוואלט און דער אייבישטער האט עס געגעבן אים און דערנאכדעם די אידן אלץ צוליב די סיבה וועט ווערן געשמאק פארשטאנדיג נאכדעם וואס מיר פארשטיין א שווערע שאלה אין די גמרא שטייט אין גמרא אין סנהדרין שטייט אמר רבי אלעזר כל אדם לעמל נברא יעדער מענטש איז באשאפן געווארן אויף צו הארעווען פון וואנעט ווייסט מיר איז א פסוק אין איוב, אדם לעמל יולד, א מענטש איז געבארן געווארן צו הארעווען. און רבי אלעזר איז ממשיך און ער זאגט איך ווייס נישט וואס איז דער פירוש פון עמל, וואס מיינט עמל, צו ס'מיינט עמל פה, פון רעדן, צו ס'מיינט עמל מלאכה, פשוט ארבעטן. זאגט זאגט רב אלעזר ווען דער ווען ווען ס'שטייט א פסוק אין משלי אכף עליו פיהו אז כאילו ווי זאגן מ'טוט גענייט אויף אים זיין מויל אז דער מויל נייט אים אז ער זאל רעדן הווי אומר אז ס'גייט לעמל פה אז מ'רעדט נישט וועגן עמל מלאכה נאר מ'רעדט וועגן עמל פה רעדן און ער איז ממשיך און ער זאגט ווייטער רב אלעזר ועדיין איני יודע אויב ס'גייט אויף עמל תורה אדער עמל שיחה יעצט ווייס איך נישט וועגן וואס רעדט זיך דא צו עמל תורה צו עמל שיחה, זאגט רבי אלעזר ווייטער איז דא א פסוק אין יהושע לא ימוש ספר התורה מפיך הווי אומר לעמל תורה נברא, עס קומט אויס אז רבי אלעזר האט זיך האט נישט געוואוסט וועגן וואס ס'רעדט זיך דער עמל צו ס'רעדט זיך וועגן עמל עמל שיחה צו ס'רעדט זיך וועגן עמל מלאכה, איז ער געקומען צו די מסקנה אז ס'רעדט זיך וועגן עמל תורה, זאגט דער רבי איז די גמרא לכאורה אינגאנצן נישט פארשטאנדיג, וואס איז די סברא פון די גמרא לכתחילה אז א מענטש איז געבארן געווארן לעמל מלאכה און אפילו אויף עמל שיחה? צו דעם איז דא אין דעם עפעס א מעלה וואס איך זאג אז דאס איז דער גאנצער תכלית דערפאר דערפאר ווערט מען באשאפן דערפאר האט דער אייבישטער באשאפן די וועלט און באשאפן אידן? קען מען לכאורה ענטפערן אז דאס איז נאר טאקע הוה אמינא און צום סוף איז ער טאקע מאכט ער די מסקנה אז באמת איז נאר עמל תורה, זאגט דער רבי ניין, מען מוז מען מוז זאגן אז מען מוז קומען צו א מסקנה אז אפילו א קשיא אין גמרא אפילו א הוה אמינא אין גמרא איז דאס אויך תורה ממש, איז ממילא ווערט די שאלה וויאזטו געהאט אזא ספק אפילו אפילו ביסט געבליבן מיט א אנדער מסקנה, וואס די ראיה אז אפילו א קשיא אין גמרא איז אויך א ענין פון תורה, איז דא דער רבי זאגט זייער געשמאק, אויב ס'זאל זיין איינער מחליט זיין אז היינט גייט ער לערנען נאר א שאלה אין די גמרא אדער א הוה אמינא,

אז אפילו א ענין וואס שטייט אין גמרא און דערנאכדעם שטייט אויף דעם אז ס'איז א ענין פון בדותא, איז דאס אלץ כולו ממש אמר השם, דער לשון פון רבינ'ס טאטן, השם עצמו אומר ההלכה והוא עצמו אומר שבדותא היא, קומט דאך אויס אז די הוה אמינא פון רבי אלעזר'ן אז ס'קען זיין אז אדם לעמל יולד איז לעמל מלאכה, אדער ס'קען זיין אז ס'איז לעמל שיחה פשוט רעדן, און דערנאכדעם קומט ער צו די מסקנא, הייסט עס אז ס'איז דא א ענין אין דעם עמל מלאכה און עמל דאס אויך, ווייל אז נישט וואלט עס נישט געווען קיין תורה, וואלט עס נישט געשטאנען אין גמרא. דערפאר מוז מען זאגן אז די אלע מוז צוקומען צו א מסקנא אז די אלע דריי עניינים מלאכה און שיחה און תורה זענען אלע זענען אלע שלבים זענען אלע טרעפלעך אין עבודת השם דערפאר דאס איז דער תכלית פון זיין באשאפן און אז ס'איז נישטא קיין עמל מלאכה און עמל שיחה קען מען נישט צוקומען צו עמל תורה, דאס הייסט אז ס'גייט אזוי מדרגה לדרגה, ס'דארף זיין קודם דער ענין פון עמל מלאכה, דערנאך דארף זיין דער ענין פון עמל שיחה, דערנאך קען מען צוקומען צו עמל תורה, איז פארשטאנדיג אז אויף דעם איז א איד באשאפן געווארן, און ווי דער רבי טוט עס מסביר זיין זייער געשמאק וואס דער סדר איז אין דעם און ווי דאס איז. צו דאס פארשטיין, וועט מען קודם דארפן מסביר זיין וואס דער ענין בכלל פון עמל וואס הייסט עמל, הארעווען? זאגט דער רבי, אויב דער אייבישטער, וואס ער איז דאך עצם הטוב, און טבע הטוב איז דאך להיטיב, פארוואס האט דער אייבישטער באשאפן א מענטשן אז ער זאל דארפן הארעווען אויף יעדן א גאנצן לעבן? און מ'קען נישט ענטפערן אז דאס איז דער טבע פון א מענטשן, אז דער אמת'ער תענוג וואס א מענטש האט איז נאר ווען ער ארבעט אויף עפעס, ווי ס'שטייט קלאר אין די גמרא אז רוצה אדם בקב שלו יותר מתשעה קבין של חברו, ער איז מוכן צו נעמען איין קב און נישט נעמען קיין נישט נעמען קיין ניין קב ווייל ער וויל דאס, זאגט דער רבי דאס איז נישט קיין ענטפער, ווייל דאס אליין איז דאך נישט מוכרח אז ס'דארף זיין אזוי, דער אייבישטער האט געמאכט דעם אידן אז דאס איז זיין טבע אז ער וויל האבן אזאך וואס ער האט באשאפן,

תכלית הטוב וואס דער אייבישטער וויל אונז געבן און ער גיט אונז, איז אז מיר זאלן מיר זאלן הארעווען און קומען צו א מדריגה אז מיר זאלן זיין אויף א אופן כביכול אין א לשון ווי ס'שטייט דומה לבוראו, אז א איד זאל זיין דומה לבוראו. וואס מיינט דאס? דערפאר זאגן חזל אין גמרא אין שבת אז אויב נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, דאס וואס דער אייבישטער וויל, דערפאר מוז זיין אז אלס זאל זיין דורך עמל ויגיעה, מען דארף הארעווען, ס'דארף טאקע זיין א ענין פון צער, ס'קומט נישט אן גרינג, וואס וועט ווערן פון דעם ער'ט אויפהייבן זיך אין אזא דרגה אז ער'ט נישט זיין נאר א מקבל נאר ער'ט ווערן אויכעט א ענין פון א משפיע אזוי ווי דער אייבישטער איז דומה לבורא דער אייבישטער איז משפיע דער אייבישטער איז מחיה די וועלט דער אייבישטער איז מהווה די וועלט דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט דערפאר האט דער אייבישטער געמאכט דעם טבע אין אונז אזוי אן עבודה רופט עס אן דער ירושלמי נהמא דכסופא פארשעמטע ברויט רופט עס אן דער דאס פארוואס ווייל דער אייבישטער וויל אז מען זאל הארעווען און צוקומען צו א דרגה דומה לבורא דערפאר האט דער אייבישטער עס אזוי אריינגעלייגט אז מען זאל ווערן נישט נאר מקבל נאר אויכעט זיין א משפיע, און יעמאלט ווערט מען נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. דערפאר איז דער אמת'ער טוב וואס איז דא איז ווען מיר טוען עס מיט א עבודה פון עמל. יעצט איז פארשטאנדיג, יעצט וועט מען קומען צו פארשטיין וואס די גמרא זאגט אז ס'דא אז ס'דא דריי אופנים, דריי וועגן צו דאס מקיים זיין. דריי שלבים, דריי טרעפ, און אלע זענען אמת, ווי געזאגט פריער, ס'איז נישט נאר אז די מסקנא בלייבט אז נאר עמל תורה, מ'דארף האבן אלע דריי, פשוט מבהיל'דיג געשמאק ווי דער רבי איז דאס מסביר. ס'איז דא א סדר אין דעם וואזי מ'דארף אנקומען צו דעם, די ערשטע זאך דארף זיין עמל מלאכה, פשוט צו ארבעטן אין די וועלט מיט דעם דומם צומח וחי, און ארבעטן ווי ס'דארף צו זיין לויט ווי די תורה זאגט און ווי דער שולחן ערוך זאגט ווי מ'דארף ארבעטן, יעמאלט הייבט מען עס אויף און מ'איז משפיע אין מעשה בראשית, אז מען טוט אין וועלט אין דומם צומח ווערט ווערט עס א ווערט מען א חלק פון נעשה שותף מיט דעם אייבערשטן, אבער עס איז נאכנישט גענוג, איז דערצו דארף מען האבן עמל שיחה, פארוואס? ווייל ווען דו רעדסט וועגן וועגן וועגן וועגן האבן צו טון מיט מיט מיט דומם צומח חי, איז דער אייבערשטער דאך מחדש יעדן רגע, און אויב דו ווילסט זיין א אמת'ער שותף מיט'ן אייבערשטן, דאס דארף זיין דער צווייטער שלב, דער ערשטער שלב איז אז מען דארף ארבעטן מיט די וועלט באופן הוראתו על פי תורה ושולחן ערוך, אבער ס'פעלט דא דער צווייטער אז מען מוז אנקומען נאכדעם צו דעם ענין פון שיחה, וואס יעמאלט איז דאס דער ענין פון שיחה ווייזט אז מען דארף ארבעטן מיט די מעלה וואס איז דא אין א אדם, מעשה בפועל איז דא אין א בעל חי אויכעט, און מיט דעם וואס דו טוסט אין די וועלט, ארבעטסט דארטן אין די וועלט, ארבעטסט טאקע על פי שולחן ערוך מיט אלס, אבער מ'זעט נישט, מען זעט נישט ארויס די מעלה פון מדבר, דערפאר דארף זיין דער ענין פון דיבור, דערפאר דארף זיין שיחה, האלט מען שוין האבן מיר שוין אן עמל, עמל מלאכה און עמל שיחה, אז די מלאכה און די השפעה זיין אין וועלט זאל זיין דורך שיחה, וואס אין דעם קומט ארויס און ס'זאגט זיך ארויס די מעלה פון מין המדבר. דערנאכדעם קומט דער דריטער שלב וואס דאס איז עמל תורה ווי די מסקנא איז אין גמרא פון רבי אלעזר אז די השפעה יעמאלט איז אינגאנצן אן אנדערע השפעה, דער רמב"ם זאגט אז הוא וחכמתו אחד אז דער אייבישטער מיט זיין חכמה איז איינס, און א קודשא בריך הוא ואורייתא כולא חד, און דורך דעם, דורך תורה, מאכט מען, איז מען מאחד און מ'איז מייחד דעם בורא מיט די בריאה כביכול, אז דער אייבישטער מיט די בריאה ווערן איין זאך, און יעמאלט ווערט דער איד דומה לבוראו, יעמאלט ווערט ער א שותף צו דעם אייבערשטן אין מעשה בראשית. דאס איז מוסבר על פי פשט ווי מען לערנט די דריי זאכן, און דער ביאור אין א טיפערן אופן אין א פנימיות לויט פנימיות עניינים לויט חסידות, איז דער ענין פון עמל מלאכה און עמל שיחה און עמל תורה וועט מען פארשטיין לויט ווי דער פריערדיגע רבי איז מסביר, פריערדיגע רבי איז מסביר אז עמל מלאכה מיינט דאס, א לשון פון פריערדיגן רבין אין א מאמר, שיעשה מלאכתו באמונה שיאמין בהשם שהוא הזן ומפרנס והוא יתברך יגמור בעדו לברכו, דאס דער ענין פון מלאכה, וואס איז מלאכה? אז מען דארף טון די מלאכה באמונה, מען דארף זיין א מאמין אז די ארבעט וואס ער טוט איז נאר ווייל דער אייבערשטער וויל מען זאל מאכן א כלי, אבער דער אמת'ע פרנסה, די אמת'ע אלע זאכן, קומט פונעם אייבערשטן. דערנאכדעם קומט עמל שיחה, אז די התעסקות דא, עמל שיחה מיינט זיך מתעסק זיין אין תפילה, זאגט דער פריערדיגער רבי, ווי די גמרא זאגט אין ברכות, אין שיחה אלא תפילה. און דאס איז וואס די גמרא זאגט אין סנהדרין אז א איד אין זיין עבודה אין די עבודה וואס ס'שטייט אדם לעמל יולד ברענגט ער אראפ דעם ענין פון געטליכקייט אין די וועלט איז דא דא אויכעט די דריי וועגן ווי מען דארף אנקומען צו דעם און מען מוז האבן אלע דריי וועגן ערשטע זאך איז עמל מלאכה דאס וואס ער איז מאמין ובוטח בה' אז אלס קומט פונעם אייבערשטן און דאס ברענגט אראפ גילוי אלוקות אין א דרגה פון וועלט, ווייל ער גייט דאך ארבעטן און ער ארבעט אין וועלט, דער עמל מלאכה, אבער ער ווייסט אז אז דער אייבערשטער גיט אים אלס, אלס וואס ער טוט איז פונעם אייבערשטנ'ס ברכה, וואס איז דאס דרגה? די דרגה איז אלוקות וואס איז שייך צו די וועלט, ווייל ער דארף דאך מאכן א כלי, ער קען דאך נישט זיצן אין שטוב און ס'וועט נישט אריינקומען, די געלט פאלט נישט אריין פון פענסטער, בדרך הטבע דארף מען ארבעטן אויף דעם, דורכדעם פארשטייט ער אז דער אייבישטער גיט אים אלס, דאס איז דער ערשטער שלב ווי א איד דארף צוגיין צו די ארבעט, אדם לעמל י, דערנאכדעם קומט אריין די צווייטע דרגה קומט עמל שיחה, דער ענין פון תפילה, תפילה איז שוין א אסאך א העכערע דרגה, שטייט דער לשון אויף ביי יעקב ווען ער האט געהאט דעם חלום, שטייט סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, יעמאלט מיינט עס אז ער איז ביים דאווענען הייבט ער זיך אויף און ער ווערט נענטער צום אייבערשטן, נישט נאר וואס ער הייבט זיך אויף, נאר ער הייבט אויף אויכעט מיט זיך, הייבט ער אויף אויכעט אויכעט די וועלט, ער הייבט אויף ראשו מגיע השמימה, דאס איז אסאך א העכערע דרגה ווי דעם ענין פון עמל מלאכה וואס ער גיט זיך אפ מיט דעם ענין פון וועלט, יעמאלט איז די תפילה הייבט אויף אויכעט די עניינים ארציים צו דרגה פון שמימה, ס'הייסט העכער פון וועלט, אבער פון דעסוועגן איז דאס נאך אלץ נישט גענוג, ס'איז נאך אמאל נישט גענוג, בכל זאת אפילו עמל שיחה איז נאך אויך נישט די כוונה העליונה און דער תכלית פון פון בריאה, ווייל ווייל בכל זאת ער דאווענט, איז וואס דער ענין פון דאווענען? ער ברענגט זיך נענטער צו אלוקות, ער ווערט העכער, אבער אלץ איז אין זיינע הגבלות ווי ער איז א מוגבל, ער איז דאך פארט א מוגבל, יעמאלט קומט די דריטע, דער דריטער שלב, דער דריטער וועג וואס ס'קומט, איז יעמאלט איז עמל תורה, וואס איז עמל תורה? עמל תורה איז דאס, שטייט, שטייט קלאר אז תורתו של הקדוש ברוך הוא איז אפילו ווי די תורה איז אראפגעקומען למטה און זי ווערט אריינגעלערנט אין שור שנגח את הפרה און ס'קומט אראפ אין די אלע עניינים אין גשמיות'דיגע עניינים איז דאס תורתו של הקדוש ברוך הוא, ס'איז די זעלבע תורה, דערפאר איז דורך תורה וואס איז בלי גבול, וויבאלד אז ס'קומט אויף פונעם אייבערשטן ס'איז הוא וחכמתו הוא וחכמתו אחד ווי דער רמב"ם זאגט, און קודשא בריך הוא וישראל קודשא בריך הוא אורייתא וקודשא בריך הוא כולא חד, דורך דעם ברענגט ער אראפ דעם בלי גבול פונעם אייבערשטן אין וועלט, ווי ס'שטייט ווי ס'שטייט אין ירושלמי לקל גומר עלי אז א איד ווען א ווען א רב א בית דין איז מחליט עפעס און פסק'נט עפעס ווערט אזוי די מציאות אין די וועלט, ממילא די מסקנא איז מסקנא איז טאקע עמל תורה וואס דאס איז די העכסטע דרגה, אבער ס'מוז זיין מיט דעם מוז זיין קודם דער עמל מלאכה און דערנאך עמל שיחה און יעמאלט קען מען אנקומען צו עמל צו עמל פון תורה און יעמאלט ברענגט מען אראפ עצמות פון אלוקות ממש למטה דורך דעם לויט דעם וועט מען ווערן פארשטאנדיג יעצט די שאלה און ס'וועט ווערן פארשטאנדיג אלע זאכן, די גמרא איז זייער געשמאק פארשטאנדיג סיי אין פשט און סיי אין פנימיות התורה, יעצט וועט איר פארשטיין, דער אייבישטער האט צוגעזאגט אברהמען אז ווייל זיי ארבעטן דארטן, אזוי האט ער געבעטן דעם אייבערשטן זיי ארבעטן בניכוש ועידור, וויל ער עס האבן, גיט ער עס אים צו האבן, גיט ער עס עם ישראל, ווייל ווי ס'שטייט אין רש"י, שטייט אין רש"י אין אנהייב בראשית, אז דער אייבישטער האט געגעבן די ארץ לגויים, אין א תנאי אז דערנאכדעם וועט ער עס געבן צו עם ישראל, אז זיי דארפן עס איבערבייטן אויף ארץ הקודש,

ערשטער אין זיין אויכעט פשוט אינטערעסאנט ווי דער רבי וועט אונז מסביר זיין אז מען זעט עס סיי ביי אברהם אבינו און סיי אין ארץ ישראל וועט מען זען אז ס'איז דא די דריי זאכן וואס מ'האט מסביר געווען אין גמרא אין סנהדרין זעט מען ביי אברהם אבינו'ס עבודה און ביי דעם ענין פון ארץ ישראל אברהם אבינו האט געמאכט אויך די ערשטע זאך וואס שטייט ווי איז אברהם אבינו געקומען צו א מסקנא אז ס'איז דא א מנהיג לבירה זו ערשט האט ער געזען א בירה ער האט געזען א עולם די זעלבע זאך ווי פריערט, עמל מלאכה, וואס מ'האט צוטון מיטן עולם, דערנאכדעם האט ער געזען שמש וירח, די שמש קומט ארויף, די שמש גייט אראפ, האט ער געזען שוין זאכן וואס איז העכער פון וועלט, דערנאכדעם געווען ווייטער האט ער געזען אז ס'איז דא הקדוש ברוך הוא וואס ער איז דער באלעבאס פון די בירה, פונקט די זעלבע זאך ווי מ'זעט די דריי זאכן ווי ס'איז געווען, און נאכדעם ווי ס'שטייט אויכעט אין. אז ס'דא טאקע בעל הבית לבירה, אבער מ'קען צוקומען יעמאלט צו א העכערע דרגה, ווי ס'דא די לשון אין חסידות, אז לא זה עיקר האלוקות מה שהעולמות מתהווים ממנו, דאס איז נישט די גרעסטע גרויסקייט פונעם אייבערשטן וואס ער האט באשאפן די וועלט, דער אייבערשטער איז אינגאנצן אסאך העכער פון די וועלט, דאס האט אלץ אברהם אבינו געטון, יעצט וועט מען פארשטיין אויכעט אין ארץ ישראל, כדי אז מען זאל קענען אראפברענגען אין ארץ ישראל דעם ענין פון עמל תורה אז די תורה שלמעלה מעולמות זאלן אראפברענגען עס למטה און ס'זאל ווערן דער ענין ווי א מיוחד די וועלט ווערט באחדות מיטן אייבערשטן האט מען געדארפט האבן קודם דעם ענין פון עמל מלאכה דערפאר ווען אברהם אבינו האט געזען אז זיי טוען מלאכה אז ס'געווען דארטן די עמל מלאכה זיי ארבעטן זיי טוען אלץ דערנאכדעם איז געווען איז דאס געווען דער ערשטער שלב וואס ער האט געזען אז דארטן איז דא דער ענין פון מלאכה נאכדעם איז געווען דער ענין פון שיחה, וואס איז געווען דער ענין פון שיחה? וואס אברהם האט געבעטן, ער האט געבעטן ביי דעם אייבערשטן, אזוי ווי דאווענען, הלוואי שיהיה חלקי בארץ הזאת, דערפאר האט אים דער אייבערשטער געזאגט, לזרעך אתן את הארץ הזאת, אז זיי וועלן עס קריגן, און זיי וועלן דארטן האבן, קריגן דארטן די תורה, ווען זיי וועלן האבן די תורה, וועט יעמאלט זיין דער דריטער שלב, און ס'וועט זיין, זיי וועלן עס איבערבייטן, די ארץ, וועלן זיי עס בייטן אויף ארץ ישראל, אויף א ארץ קדושה, דורך דעם ענין פון עמל תורה, איז פשוט, כפתור ופרח אלץ איז פארשטאנדיג זייער געשמאק און פשוט כפשוטו פארשטיין דעם ענין פון דעם פסוק פון לזרעך ווייל די ווייל אברהם האט געזען אז זיי ארבעטן דארטן